אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, אשרי אדם, וואויל איז דער מענטש, מפחד תמיד, וואס האט שטענדיג מורא, און דער אויספיר פון פסוק איז, ומקשה לבו, דער וואס מאכט הארט זיין הארץ, ער האט נישט קיין מורא, יפול ברעה. איז די דא זעה איך די עץ יוסף פרעגט גלייך א סתירה אויף דעם פסוק, ס'איז דאך דא א צווייטע פסוק פחדו בציון חטאים, ווייזט גאר אויס פארקערט אז ווער דארף מורא האבן? נאר דער וואס איז א חוטא, און דא אז זאגן מיר אז מ'דארף א מענטש דארף יא מורא האבן, איז ער מחלק אז אומזיסט דארף א מענטש נישט מורא האבן, און אויב ער האט נישט פארוואס מורא צו האבן, ער האט מורא, מסתמא איז ער א חוטא, נאר דער פסוק אשרי אדם מפחד תמיד רעדט זיך אז ס'איז דא א סיבה פארוואס מורא צו האבן, ווייל די נביאים האבן דאך שוין געהאט פריער געזאגט וואס וועט קומען אויף די אידן, און אויכעט איז דאך פערציג יאר פארן חורבן הבית איז דאך שוין געווען בטל די סנהדרין, ווי די גמרא וועט דא ווייטער דערמאנען, אז רב צדוק האט שוין דעמאלט אנגעהויבן צו פאסטן, און ממילא האבן זיי געדארפן מורא האבן און זיך רעכענען מיט די האבן אימת מלכות און אזוי ווייטער, אקמצא אקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, צוליב קמצא און בר קמצא איז חרוב געווארן ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא, צוליב א האן און א הין, חרב טור מלכא איז חרוב געווארן די שטאט טור מלכא אשקא דריספק צוליב א וואנט פון א וואגן, חרב ביתר איז חרוב געווארן די שטאט ביתר איז די גמרא יעצט מפורש אקמצא בר קמצא חרב ירושלים ההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דרחמיה קמצא זיין גוטער פריינט האט געהייסן קמצא ובעל דבביה און זיין שונא האט געהייסן בר קמצא, איז דער מהרש"א זאגט, ער וויל מיר דא דערציילן אז די סיבה פון חורבן איז געוועזן וועגן דעם אז ס'איז געוועזן בעל דבביה, ס'איז געוועזן שנאת חינם, וואס די גמרא זאגט אז מקדש שני מ'האט עוסק געווען אין תורה און מצוות, פארוואס ס'איז געווארן חרוב איז די סיבה געוועזן שנאת חינם. עבד סעודתא, דער מענטש האט געמאכט א סעודה, אמר ליה לשמעיה, האט דער מענטש געזאגט צו זיין שמש, זיל אייתי לי קמצא, גיי רוף קמצא, אזל איז ער געגאנגען, אייתי ליה בר קמצא, האט אים געברענגט דעם שונא בר קמצא, אתא דער בעל הבית איז געקומען, אשכחיה דהוה יתיב, האט ער געטראפן אז בר קמצא זיצט דארטן. אמר ליה, האט דער בעל הבית געזאגט צו בר קמצא'ן, מכדי ההוא גברא, בעל דבבא דההוא גברא הוא ער איז דאך ווי מען זאגט מיין שונא, מאי בעית הכא, וואס ווילסטו דא? קום שטיי אויף, פוק גיי ארויס, אמר ליה, האט בר קמצא אים געבעטן, הואיל ואתאי, ווייל איך בין שוין געקומען, שבקן, לאז מיר דא איבער, ויהיבנא לך, איך וועל דיר באצאלן דמי די געלט, מה דאכילנא ושתינא, איך וועל דיר באצאלן פאר דעם וואס איך האב געגעסן און געטרינקען. אמר ליה, האט דער בעל הבית געזאגט צו בר קמצא, לא, איך וויל נישט זאלסט דא זיין. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, יהיבנא לך, איך גיב דיר דמי פלגא דסעודתיך, געלט פון א האלבע סעודה, אמר ליה האט ער געזאגט לא, נישט, איך וויל עס נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט יהיבנא לך גיב דיר דמי כולה סעודתיך, איך באצאל פאר די גאנצע סעודה, אמר ליה האט ער אים געזאגט לא, איך וויל נישט זאלסט דא זיין, נקטיה בידיה ער האט אנגענומען זיין האנט, ואוקמיה ער האט אים אויפגעשטעלט, ואפקיה ער האט אים ארויסגעפירט, אמר האט בר קמצא געזאגט הואיל והוו יתבי רבנן, די רבנן זענען דא געזיצן, ולא מיחו ביה, זיי האבן נישט אים געווערט, שמע מינה איז פון דעם א ראיה קא ניחא להו אז די רבנן זענען צופרידן פון דעם, איזיל וועל איך גיין, איכול בהו קורצא, איך וועל עסן א קיכל ביי קמצא, וואס? בי מלכא, איך וועל עסן א קיכל ביי דעם מלך, וואס איז דער ענין פון עסן א קיכל? רשי אין פרשת קדושים אויף דעם פסוק לא תלך רכיל בעמיך ברענגט רשי אראפ דעם תרגום וואס דער תרגום זאגט לא תיכול קורצין, זאגט דארט דער רשי אז דו זאלסט נישט עסן א קיכל, ווי קומט עס אפטייטשן לא תלך רכיל אז דו זאלסט נישט עסן קיין קיכל, זאגט דארט רשי אז דער סדר איז געוועזן אמאל אז איינער האט גערעדט לשון הרע אויף איינעם און מ'האט מקבל געווען די לשון הרע, מ'האט עס געגלייבט, א סימן אז מ'גלייבט עס אז דער בעל הבית האט אים עפעס מהנה געווען מיט עפעס, דעריבער זאגט דער תרגום אז אויף דעם ווארט לא תלך רכיל בעמיך לא תיכול קורצין, איז דא אויך די טייטש ער וועט גיין ער וועט מסר'ן אויף די אידן און מ'וועט אננעמען זיין מסירה. וועט ער וועט מען אים געבן צו פרעסן. לכאורה איז דאך דער ענין פון חורבן געווען נישט שולדיג אזוי ווי דער בר קמצא ווי די חכמים, וואס די חכמים האבן דאס דערלאזט, נאר לויט ווי דער מהרשא זאגט דא א אז פארוואס לויט איינעם פון די פשטים אז די חכמים האבן נישט געקאנט ווערן, זיי האבן געוואוסט אז זייערע ווערטער וועט גארנישט אויפטון, איז די שולד נישט אין די חכמים, ווייל כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אזל איז בר קמצא געגאנגען אמר ליה לקיסר, האט געזאגט צום קיסר, מרדו בך יהודאי, די אידן האבן אין דיר ווידערגעשפעניגט. אמר ליה האט ער אים געזאגט, מי יימר, ווער זאגט דאס? אמר ליה האט ער אים געזאגט, שדר להו קורבנא, שיק א קרבן זאלן פאר דיר מקריב זיין, חזית וועסטו זען אי מקרבין ליה, צו מ'וועט עס מקריב זיין. איך לערן דאך אפ פון דעם פסוק, איש איש כי ידר נדר, ער טוט מרבה זיין אז א גוי איז אויך א קרבן נדר און א קרבן נדבה, קען א גוי אויך שיקן מען זאל פאר אים מקריב זיין. זאגט ער, שיק א קרבן וועסטו זען אז זיי ווילן נישט מקריב זיין ווייל זיי האבן אין דיר מורד געווען. אָזל איז דער מלך געגאַנגען, שדר בידיה האָט געשיקט דורך אים עגלא תילתא. עגלא תילתא טײַטשט רש"י אָפּ אױף אַ אָרט, אָדער ס'איז שלישי לבטן, און שלישי לבטן איז זײער אַ גוטע, אָדער ס'איז דער, ס'איז שליש גידולו, ס'איז די דריטל, װי ס'איז, װי ס'הײסט אַ עגל, דעמאָלט איז זײער גוט. דער מהרש"א זאגט דא, ער האט מרמז געווען עגלה אז די אידן זאלן זיך נישט האלטן גרויס, זיי האבן נאך אויף זיך א חוב צו באצאלן פון דעם עגל, וביום פקדי ופקדתי. און נאך א זאך זאגט דער מהרש"א, ער האט זיי מרמז געווען תילתא, דאס איז עגלה, נאר תילתא אז וועגן די דריי עגלים, דער עגל און די צוויי עגלים וואס ירבעם האט אפגעשטעלט, אז ווי מען זאגט זאלן זיך רעכענען מיט דעם. בהדי דקאתי ווען בר קמצא איז געקומען שדא ביה מומא האט ער געמאכט א מום אין דעם קרבן אין דעם קאלב בניב שפתים אין די ליפן ואמרי לה און אנדערע זאגן האט עס געמאכט בדוקין שבעין ער האט עס געמאכט אין דעם אויג אין דעם הייטל פון דעם אויג זאגט אויך אויף דעם דער מהרש"א אז ער בניב שפתים האט מרמז געווען אויף דעם דור וואס איז געווען בעלי לשון הרע, וואס דאס איז דערינען לשון הרע ניב שפתים, און דוקין שבעין איז אז עס זענען געוועזן צורי עין, קארגע מענטשן, ווייל מען האט דאך געזען פון די מעשה אז יענער האט נישט געוואלט ער זאל נהנה זיין פון זיין סעודה, כאטש ער באצאלט, און ער האט נאך פארשעמט ברבים. דוכתא דאס איז אזא אן ארט דלדידן הוה מומא, דאס גיין מקריב זיין אויפן מזבח טארן מיר נישט, ולדידהו לאו מומא הוא, א גוי דאס מקריב זיין אויף א במה מעג עס יא, א גוי מעג אפילו בזמן הזה מקריב זיין א קרבן לשמים אויף א במה, און ביי גוים איז א מום דווקא ס'איז מחוסר אבר. סבור רבנן לקרוביה, האבן די רבנן עס געוואלט מקריב זיין משום שלום מלכות, כאטש ס'איז דאך דא א לאו מען טאר נישט מקריב זיין א בעל מום, אבער משום שלום מלכות האט מען עס געוואלט מקריב זיין, איז דער מגן אברהם זאגט אויף א ארט אז פון דא איז א ראיה אז משום שלום מלכות מעג מען עובר זיין א לאו, אמר להו האט געזאגט צו זיי רב זכריה בן אבקולס, יאמרו מען וועט זאגן בעלי מומין קריבין לגבי מזבח, מען וועט נישט זאגן אז מען האט עס מקריב געווען צוליב שלום מלכות, נאר מען וועט זאגן אז א בעל מום מעג מען מקריב זיין אויפן מזבח. סבור למיקטליה האט מען געוואלט איהם הרג'נען דלא ליזיל ולימא, ווייל מען האט די ענגען אידעך א מוסר מעג מען דאך הרג'נען, זעהט אויס אז מען האט געוויסט אז די סיבה זיינע ער וויל מסר'ן, ביי א מוסר איז דער דין נאכדעם ווי ער האט געמסר'ט קען מען אים נישט הרג'ענען, נאר איך ווייס ער גייט מסר'ן דארף ער נישט האבן קיין התראה, אן א בית דין קען מען אים הרג'ענען ווייל ער האט דעם דין פון א רודף, מען האט דאך געוויסט ווען מען זאגט ער גייט מסר'ן האט מען געוואלט אים הרג'ענען דלא ליזיל ולימא, אמר להו האט געזאגט צו זיי רב זכריה, יאמרו מען וועט זאגן מטיל מום בקדשים יהרג, מען וועט זאגן אז דאס וואס מען האט אים געהרג'עט איז ווייל ער האט געמאכט א מום אין קדשים,

פארברענט דעם היכל, והגליתנו האט אונז פארטריבן מארצינו פון אונזער לאנד, איז דער מהר"ץ חיות שטעלט זיך וואס פאסט זיך דא צו זאגן דאס לשון עניוות, ס'האט געדארפן שטיין אז צדקותו של רב זכריה בן אבקולס אדער פרישותו של רב זכריה בן אבקולס, פארוואס שטייט דאס לשון ענוותנותו? זאגט דער מהר"ץ חיות אזוי אז אין אמת'ן. האט רב זכריה בן אבקולס געדארפן האבן די ברייטקייט און זאגן אז דא וואו עס האנדלט זיך א סכנה מעג מען מקריב זיין דעם קרבן כאטש דער קרבן האט א מום, פארוואס האט ער דאס נישט געזאגט? ווייל ער האט זיך צו מכח זיין עניוות, און זיין עניוות האט געברענגט צו דעם. שדר עלוייהו נירון קיסר, דער מלך פון רוים האט געשיקט אויף די אידן נירון קיסר. כי קא אתא, ווען ער איז געקומען, שדא גירא האָט ער געוואָרפן אַ פייל למזרח, מזרח זייט, אתא נפל בירושלים, דער פייל איז געפאַלן אין ירושלים, למערב האָט געוואָרפן, מערב זייט געוואָרפן אַ פייל, אתא נפל בירושלים, לארבע רוחות העולם, וועלכע זייט ער האָט נישט געוואָרפן, אתא נפל בירושלים, איז עס אַלץ געקומען געפאַלן ירושלים, איז די לכאורה פון איין זייט איז דאך עס די זייט פון ירושלים איז דאך דא נישט דא קיין חידוש וואס פאלט אין ירושלים איז די מהרשא זאגט ס'איז נישט געווען אזוי נאענט אז ס'זאל פאלן ביז דער שטאט נאר דער ווינט האט עס געטראגן דרך הפלא ביז דער שטאט אמר ליה לינוקא האט ער געזאגט צו א קינד פסוק לי פסוקיך זאג מיר דעם פסוק וואס דו האסט געלערנט די גמרא זאגט דאך אז ביי א קינד איז דא א ענין פון נבואה, א קינד קען אמאל זאגן א נבואה, די פסוק וואס ר'האט געלערנט האט מען גענוצט אויף א זאך, אמר ליה האט די קינד געזאגט צו אים, שטייט אין פסוק ונתתי את נקמתי באדום, איך וועל געבן מיין נקמה אין אדום ביד עמי ישראל, די נקמה וועט זיין דורך די אידן. אמר האט ער געזאגט נירון קיסר, קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, דער אייבישטער וויל חרוב מאכן די ב זיין הויז, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא, און ער וויל אפווישן, און ער וויל ווי מען זאגט שפעטער שטראפן די וואס האבן געמאכט חרוב. ערק איז ער אנטלאפן, ואזל ואיגייר, נירון קיסר האט זיך מגייר געווען, ונפק מיניה רבי מאיר, רבי מאיר איז פון אים ארויסגעגאנגען. דער מהרשא זאגט אז אין ספר חיי מלכים, א ספר, זעט אויס א ספר וואס מ וועגן די מלכים פון יענע צייטן, דארט ווערט דערמאנט אז נירון קיסר איז אנטלאפן. רשי. מפחד, דואג, דער מענטש זארגט זיך לראות הנולד, צו זען וואס וועט זיין שפעטער, שלא תארע תקלה בכך, ס'זאל זיך נישט טרעפן קיין שטראכלונג אם אעשה זאת, ער וועט דאס טון, שקא דריספק, דופן, די וואנט, של מרכבת נשים, שקורין, רייט, וואגע, בלשון אשכנז, רייט וואגן, והיא דאס איז, כעין עגלה כדאמרינן ווי מיר זאגן באותו ואת בנו כי מעיילת לי דאס אריין ברענגען כודנייתא א אייזל בריספק איז ריספק די טייטש א רייט וואגן קמצא בר קמצא כך שם שני יהודים רשי זאגט נישט מען מיינט אז דער זון האט געהייסן קמצא ווייל אויב אזוי האט געדארפן שטיין אין גמרא קמצא ובנו ווייל אויב איך זאג מען מיינט דער זון פון קמצא, דער נאמען ווערט נישט דערמאנט, איז דאך גענוג ס'זאל שטיין מער קיצור ובנו, פארוואס הייסט ער בר קמצא, איז עס ווייל זיין נאמען איז געווען בר קמצא. דרחמיה קמצא, אוהבו היה שמו קמצא, זיין פריינד האט געהייסן קמצא. אמר ליה, האט ער געזאגט צו בר קמצא, לא שביקנא לך איך לאז דיר דא נישט, אמר ליה איהו, האט בר קמצא געזאגט, יהיבנא לך איך גיב דיר דמי פלגא סעודתך, געלט פון א האלבע סעודה, האט ער אים נישט געלאזט דארט זיין, האט בר קמצא געזאגט, איכול קורצא, וואס מיינט מען איך וועל עסן א קיכל, מלשינות, איז ער געגאנגען מסר'ן, קורבנא קרבן א קרבן להקריב על גבי מזבח דקיימא לן דער דין איז איש איש לרבות את הנוכרים דאס טוט מרבה זיין די גויים שנודרים נדרים ונדבות כישראל האט בר קמצא געמאכט א מום בניב שפתים שפה עליונה די אויבערשטע ליפ לדידהו לא הוה מומא ביי גויים איז דאס נישט קיין מום להקריב לגבוה מקריב זיין פאר דעם אייבערשטן בבמה דידהו דארט איז נאר אלא וועלכעס איז ביי זיי א מום מחוסר אבר

שסבל זה, רשי באווארנט עס, פארוואס שטייט נישט דא פרישותו, זאגט דער רשי זיין סבלנות וואס ר'האט געליטן פון דעם מענטש ווי מ'זאגט און ר'האט אים נישט געהארגעט, דעם בר קמצא'ן, שדא גירא למזרח, לקסום קסם, צו מאכן א סימן, כשהיה סמוך לירושלים ווען ר'איז געווען נאנט צו ירושלים. ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה לא גרסינן, דאס ווערט נאר דערמאנט דארטן אין גמרא ביי אחר'ן ווערט עס דארטן נזכרת ביד עמי ישראל על ידי עמי ישראל דורך די אידן וועט זיין די נקמה אין אדום לכפורי ידיה לקנח אפווישן ידיו זיינע הענט. תוספות דף נ ה עמוד ב' ברענגט דא אראפ די קשיא וואס די גמרא פרעגט אין ברכות, און דארט שטייט ער האט געזען א מענטש וואס האט מורא געהאט, האט ער אים געזאגט דו זינדיגסט, ווייל עס שטייט פחדו בציון חטאים, פרעגט דארט די גמרא די קשיא פון דעם פסוק, שטייט דאך אשרי אדם מפחד תמיד, ענטפערט דארט די גמרא אז בדברי תורה מען זארגט זיך מען זאל נישט פארגעסן דעם לערנען, און מען חזר'ט שטענדיג אויף דעם לערנען, דעמאלט זאגן מיר אשרי אדם מפחד תמיד. דא אויכעט איז נישט געווען אומזיסט, זיי האבן געדארפן ניט פֿאַרשעמען בר קמצא, און זיי האָבן נישט געדאָרפֿן זיך אַנטקעגנשטעלן די בת קיסר, זיי האָבן געדאָרפֿן מורא האָבן פֿון די פּורענות, דאַרף מען זאָגן. ברוך השם, מסכת גיטין, דף נ ו, עמוד א', די שורה הייבט זיך אָן מיט די ווערטער שדר עלוייהו. שדריה עילוייהו האט דער מלך פון רוים געשיקט אויף די אידן לאספסיינוס קיסר, אתא איז ער געקומען צר עלה, האט באלאגערט די שטאט תלת שני דריי יאר, און עס ווערט דאך דערמאנט אין תנך, דער ערשטער טאג פון באלאגערונג איז דאך געוועזן טאקע היינט עשרה בטבת, און די באלאגערונג האט זיך גענדיגט אין דריטן יאר שבעה עשר בתמוז, הוו בה אין ירושלים איז געווען הנהו תלתא עתירי, דריי רייכע מענטשן, נקדימון, בן גוריון האט איינער געהייסן, בן כלבא שבוע, און בן ציצית הכסת, נקדימון בן גוריון, שנקדה לו, ס'האט געשיינט פאר אים חמה די זון בעבורו, דורך אים האט אמאל, ווען ס'איז שוין געווען נאכט, האט די זון אנגעהויבן צו שיינען. די גמרא זאגט דא אין תענית, דף י"ט עמוד ב', אז די אידן זענען אמאל עולה רגל געווען, און ס'איז נישט געווען קיין וואסער צו טרינקען, איז געגאנגען נקדימון בן גוריון צו אן אדון, און ער האט אים געבעטן, ליי מיר דיינע צוועלף ברונעמער וואסער, ווייל איך דארף עס האבן פאר די אידן וואס זענען עולי רגל, און איך וועל דיר געבן אפצאלן צוועלף ברונעמער וואסער, און אויב איך גיב דיר נישט אפ קיין וואסער, וועל איך דיר אנשטאט דעם געבן צוועלף כיכר כסף. און ער האט באשטימט אויף דעם א צייט. ס'איז געקומען די צייט, ס'האט די גאנצע צייט נישט גערעגנט, די גאנצע צייט האט נישט גערעגנט, און דעם לעצטן טאג וואס איז געווען דער זמן, האט ער געשיקט צו אים דער הגמון, אדער גיב מיר די וואסער, אדער די געלט וואס דו קומסט. האט ער געזאגט, ס'איז נאך דא א גאנצער טאג. מיטאג האט ער אים ווידער געשיקט, ס'איז שוין צייט, אדער גיב מיר וואסער, האט ער צו אים געלאכט, אדער שיק מיר די געלט. זאגט ער, כ'האב נאך צייט. פארנאכט שיקט ער אים. זאָגט ער, כ'האָב נאָך צײַט. האָט דער אָדון געלאַכט. אַ גאַנץ יאָר האָט נישט גערעגנט, און יעצט דאָ וועט רעגענען. איז ער, האָט זיך געוואָלט, ווי מע זאָגט, זיך מתענג זײַן, איז דער אָדון אַרײַנגעגאַנגען אין בית-המרחץ בשמחה. נו, באַלד וועט ער באַקומען באַצאָלט, ס'איז דאָך שוין פֿאַרנאַכט. און נקדימון איז אַרײַנגעגאַנגען אין בית-המקדש, טרויעריק, ער האט מתפלל געווען, רבונו של עולם, דו ווייסט דאך אז דאס וואס כ'האב גענומען ביי אים געליגן די וואסער איז נישט פאר מיין כבוד, נישט פאר דעם כבוד פון מיין טאטן, נאר כ'האב עס געטאן פאר דיין כבוד'ס וועגן, אז די וואס זענען עולי רגל זאלן האבן וואסער צום טרינקען. איז די תפילה געווארן אנגענומען, און ס'איז געקומען וואלקנס, און ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, ביז די צוועלף ברונעמער זענען געווארן פול, און ס'איז נאך געווען מער. ווען דער אדון איז ארויסגעגאנגען פון די בית המרחץ איז ער נאך אלץ געווען בשמחה, און נקדימון איז ארויסגעגאנגען פון בית המקדש און האבן זיך געטראפן אויפן וועג, זאגט ער אים, גיב מיר די געלט פון וואסער, דו האסט דאך באקומען מער וואסער ווי צוועלף קוואל. זאגט ער הער צו, איך ווייס דער אייבישטער האט געמאכט א רעש אויף דער וועלט נאר וועגן דיר, אבער דו ביסט נישט גערעכט, דו מוזט מיר באצאלן די געלט, ווייל ווען האט גערעגנט? דאס איז שוין געווען נאך שקיעת החמה, און אויב ס'איז שוין נאך שקיעת החמה איז שוין דער רעגן געגאנגען אין מיין רשות. איז נקדימון אריינגעגאנגען אין בית המקדש, האט מתפלל געווען, רבונו של עולם, זאל מען זען אז דו האסט די וואס דו גלייכסט זיי, די אידישע פאלק גלייכסטו. גלייך האט זיך אויסגעשפרייט די וואלקנס, און די זון האט אנגעהויבן צו שיינען. יעצט האט דער אדון געזאגט, יעצט קען איך שוין גארנישט ניט העלפן. ווען ווען נישט דאס א וואס האט געשיינט די זון, וואלסטו מיר געמוזט באצאלן. און די גמרא זאגט, זיין נאמען איז נישט געווען נקדימון, נאר בוני האט ער געהייסן, און נקדימון האט ער געהייסן, צוליב דעם וואס די זון האט אנגעהויבן צו שיינען וועגן אים, איז דאס געווען איינער פון די עשירים. בן כלבא שבוע, פארוואס האט דער צווייטער געהייסן בן כלבא שבוע, שכל הנכנס לביתו כשרעב ככלב, דער וואס אריינגעגאנגען צו אים אין שטוב, ער איז געווען הונגעריג ווי א כלב, יוצא איז ער ארויסגעגאנגען כשהוא שבע, איז די טייטש,

איכא דאמרי אנדערע זאגן אז דער נאמען זיינער איז געוועזן בן ציצית, נאר פארוואס האט ער געהייסן הכסת, שהיתה כסתו מוטלת, זיין כיסא איז געוועזן בין גדולי רומי, אז די אומות העולם האבן זיך מיט אים אויך גערעכנט. חד, איינער פון דיע דריי עשירים, אמר להו האט געזאגט צו די אידן, אנא זיינא להו איך וויל שפייזן די אידן בחיטי ושערי, מיט ווייץ און מיט גערשטן, וחד אמר להו איינער האט געזאגט ער וועט זיי שפייזן בדחמרא מיט וויין ומילחא און זאלץ ומשחא מיט אויל וחד אמר להו און איינער האט געזאגט בדציבי מיט האלץ ושבחו רבנן די רבנן האבן געלויבט לדציבי צו דעם וואס האט געזאגט ער וועט שפייזן מיט האלץ דרב חסדא כל אקלידי אלע שליסלען ווי ער האט דארט געהאט די סטארעדזשעס פון עסנווארג

עשרים וחד שתא, איין און צוואנציג יאר איז געווען גענוג צו שפייזן, הוו בהו געווען צווישן די אידן, הנהו בריוני, רשי טייטשט אפ דאס ווארט בריוני, אנשים ריקים, פוסטע מענטשן, ופוחזים למלחמה, זיי איילן זיך צו מאכן א מלחמה. אמרו להו רבנן, די בריוני ווערט אנגערופן, אזעלכע וואס האבן נישט וואס צו טון ווילן זיי האלטן מלחמות. אמרו להו רבנן, האבן די רבנן געזאגט צו די בריונים, ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו, מיר וועלן ארויסגיין מאכן שלום, מיט רוים, לא שבקינהו, האבן זיי נישט געלאזט. אמרו להו, די בריונים האבן געזאגט צו די רבנן, ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו, מיר וועלן בעסער ארויסגיין און האלטן מיט זיי מלחמה. אמרו להו רבנן, האבן די רבנן צו זיי געזאגט, לא מסתייעא מילתא, די זאך ס'וועט זיך נישט גוט אויספירן, ווייל זיי האבן דאך שוין געזען, ס'איז דאך שוין פאר דעם חורבן פערציג יאר פריער דאך שוין געווען סימנים, און די נביאים האבן דאך געזאגט ס'וועט ווערן חרוב. קמו זענען זיי אויפגעשטאנען, קלנהו זיי האבן פארברענט, להנהו אמברי די אוצרות דחיטי ושערי, רשי איז מוסיף, אין גמרא ווייזט אויס אז זיי האבן פארברענט די אוצרות פון חיטי ושערי, און רשי איז מוסיף פון די האלץ האבן זיי אויך פארברענט, והוה כפנא, און עס איז געווען א הונגער, דערציילט די גמרא, מרתא בת בייתוס, עתירתא דירושלים הוה, זי איז געווען די רייכסטע פון ירושלים, שדרתה לשלוחה, זי האט געשיקט איר שליח, אמרה ליה, זי האט געזאגט צום שליח, זיל גיי, אייתי לי סמידא, גיי ברענג מיר פיינע מעהל. אדאזל, ביז דער שליח איז געגאנגען איזדבן איז געווארען פארקויפט. אתא איז ער געקומען אמר לה ער האט איר געזאגט, סמידא ליכא, פיינע מעהל קריגט מען נישט צו קויפען, חיורתא איכא, ווייסע מעהל קריגט מען יא. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים, זיל אייתי לי, גיי ברענג מיר ווייסע מעהל. אדאזל, ביז ער איז געגאנגען איזדבן איז געווארען פארקויפט די ווייסע מעהל. אתא איז ער געקומען ואמר לה ער האט איר געזאגט, חיורתא ליכא,

מעל פון גערשטן איז דא. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים זיל אייתי לי גיי ברענג מיר אדאזל ביז ער איז געגאנגען איזדבן איז געווארן פארקויפט הוה שליפא מסאנא זי האט געהאט אויסגעטאן די שיך אמרה זי האט געזאגט איפוק כ'וועל אליין ארויסגיין פון דעם שליח קען איך גארנישט ניט האבן כ'וועל אליין ארויסגיין ואחזי כ'וועל זען אי משכחנא מידי למיכל, אויב כ'וועל עפעס געפינען צו עסן. יעדע טאג געטרייט שלש שנים ביז ער האט אויסגעקראמט די שיך. יא, זי האט נישט אנגעטון די שיך אפילו, זי האט זיך געוואלט שנעל איילן אפשר וועט זי עפעס קריגן צו קויפן. איתיב לה האט זיך א צוגעקלעבט פרתא בכרעא, מיסט די גלל פון א בהמה, האט זיך צוגעקלעבט צו די פיס ומתה, זי איז געשטארבן. קרי עלה רבי יוחנן בן זכאי, האט רבי יוחנן בן זכאי אויף איר גערופן, הרכה בך והענוגה און דער אויספיר פון פסוק איז אז ס'איז נישט געווארן פרובירט איר פיס צו צו גיין אויפן פלאר. איכא דאמרי אנדערע זאגן, גרוגרות דרב צדוק אכלה, זי האט געגעסן א פייג וואס רב צדוק האט דאס געפלעגט ארויסציען די זשוס פון אינעווייניג, ואיתניסא ומתה, פון דעם איז זי געשטארבן, ווייל ס'האט זיך אין איר באהאפטן די ריח החולי פון רב צדוק'ן וואס איז אריינגעגאנגען דער גרוגרות האט זי פארזוכט, און ווייל זי איז דאך געווען זייער א איסטניס איז זי געשטארבן. וואס איז דאס אז די גרוגרות פון רב צדוק'ן? דרב צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא, רב צדוק האט געפאסט פערציג יאר דלא ליחרב ירושלים, ווייל די גמרא זאגט דאך אז פערציג יאר איידער ס'איז געווארן חרוב די בית המקדש איז עס שוין בטל סנהדרין האט מען שוין געזען סימנים פון דעם חורבן. כי הוה אוכל מידי, ווען ער האט עפעס געגעסן, ער איז געווען אזוי אויסגעדארט, הוה מיתחזי מאבראי, האט מען דאס געזען אויסנווייניג, כי הוה בריא, ווען ער איז געווארן געזונט, קען ער נישט עסן נארמאל די עסנס וואס אנדערע עסן, מייתי ליה האט מען אים געברענגט גרוגרות, א טריקענע פייג,

ריש בריוני דירושלים, דער אנפירער פון די בריונים פון ירושלים, בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה, ער איז געוועזן דער זון פון ר' יוחנן בן זכאי'ס שוועסטער. שלח ליה, האט דער אנקעל געשיקט צו אים, ר' יוחנן בן זכאי, תא בצינעא לגבאי, קום צו מיר, באהאלטענערהייט, אז דיינע חברים זאלן נישט זען. אתא, איז ער געקומען. אמר ליה האט רבן יוחנן בן זכאי געזאגט צו אבא סיקרא, עד אימת עבדיתו הכי, ביז ווען וועט איר אזוי א טאהן, וקטליתו ליה לעלמא, איר הארגעט אוועק די וועלט בכפנא מיט הונגער, איר האט פארברענט די ווי עס האט זיך געפינען די ווייץ, די גערשטן. אמר ליה האט אים אבא סיקרא געזאגט, מאי איעביד, וואס זאל איך טאהן, דאי אמינא להו מידי, איך וועל זיי עפעס זאגן, קארפערלי וועלן זיי מיר הרג'נען, דאך דא אויף דעם א ווארט אז פני הדור כפני הכלב, מען זעט אז דער כלב גייט פאראויס פון די בעל הבית, מיינט מען אז דער כלב ער איז דער בעל הבית, ער ווייזט ווי דער בעל הבית זאל גיין, אבער אין אמת'ן איז נישט אזוי, און דאס איז דער טייטש פני הדור כפני הכלב, זיי זעען אויס ווי דער כלב, זיי זיי פירן נישט, נאר ווי גייען זיי? דא ווי ווי ווי ווי ווי דער בעק זאגט דא זאגט ער דאך די זעלבע זאך, יא דו האסט דאך אזוי געזאגט, איך בין דער אנפירער אבער איך בין נישט קיין בעל הבית, איך וועל עפעס זאגן וועט מען מיר הרג'ענען. אמר ליה האט רבן יוחנן בן זכאי געזאגט צו אבא סיקרא, חזי לי תקנתא לדידי, זע פאר מיר א עצה, דאיפוק איך זאל ארויסגיין, אפשר דהוי הצלה פורתא, אפשר וועט מען קענען אביסל ראטעווען.

אז דאס שמעקט דיין קערפער, ביזט געשטארבן. וליעיילו בך תלמידך זאלן אריינגיין זיך מיט דיר מתעסק זיין נאר דיינע תלמידים, ולא ליעול בך איניש אחרינא, אנדערע מענטשן זאלן נישט אריינגיין. און דער מהרש"ל זאגט, מיט דעם אויך וואס מ'וועט נישט לאזן אריינגיין אנדער מענטש, וועלן זיי נישט טראכטן אז דאס איז עפעס ווי מען זאגט ווייל אפצונארן, ווייל מען טרעפט דאך ביי אלע צדיקים, ביי יעקב און ביי אנדערע טרעפט מען דאך אז זיי האבן געזאגט ווער זאל זיך מיט זיי מתעסק זיין, פארוואס זאל נישט אריינגיין אנדערע מענטשן, דלא לרגשן בך, מען זאל נישט פילן אין דיר דקליל את אז ביסט לייכט, דאינהו ידעי זיי ווייסן, דחייא, א מענטש ווען ער לעבט, קליל איז ער לייכטער ממיתא פון א געשטארבענעם. עביד הכי האט ער אזוי געטון, האט זיך געמאכט קראנק, און מ'איז געקומען מבקר חולה זיין, נאכער האט מען געברענגט א שמעקעדיגע זאך, און מ'האט אוועקגעלייגט, מ'האט געזאגט ער איז געשטארבן נכנס בו ר' אליעזר מצד אחד, ר' אליעזר פון איין זייט, ור' יהושע איז געגאנגען מצד אחד. כי מטו לפיתחא, מ'איז געקומען צו די טיר ווי מ'גייט ארויס פון ירושלים, בעו למדקריה מ'האט אים געוואלט שטעכן, זען צו ער איז טאקע געשטארבן צו ער לעבט, אמר להו האט אבא סיקרא געזאגט צו זיי, יאמרו, די מענטשן וועלן זאגן, רבן דקרו, מען שטעכט דעם רבי'ן, בעו למדחפיה, מען האט אים געוואלט אזוי שטויסן, וועט מען זען צי עס צי ער שרייט, צי צי ער לעבט. אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, יאמרו, מען וועט זאגן, רבן דחפו, זעט איר, אפילו די אמאליגע בריונים, אבער דרך ארץ פאר א רבי'ן האבן זיי געהאט. פּתחו ליה בבֿא, האָבן זײ געעפֿנט די טיר, נפֿק, װײַל זײ האָבן געהיטן די טיר די בריונים, אַז מע זאָל נישט אַרױסגײן מאַכן שלום. כּי מטא להתם, װען ער איז געקומען די אַנדערע זײַט חוץ ירושלים, אָמר האָט רבי יוחנן בן זכאי געזאָגט, שלמא עלך, שלמא עלך מלכּא, שלמא עלך מלכּא, װײַל בײַ אַ מלך װערט דערמאָנט, דאַרף מען טאָפּלען דעם שלום. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, מחייבת תרי קטלא, עס קומט דיר צוויי מאל מיתה, חדא דלאו מלכא אנא, איינמאל איך בין נישט קיין מלך, וקא קרית לי מלכא און דו רופסט מלך, ותו אי מלכא אנא אויב איך בין א מלך, עד האידנא ביז יעצט אמאי לא אתית לגבאי, איז אין אמת'ן דאך דאס סתירה'דיג, איז דאך נישט קיין צוויי מיתות, אוי ממה נפשך, איז ער א מלך? קומט אים נאר מיתה פארוואס ר'איז נישט געקומען, איז ער נישט קיין מלך, קומט דאך, איז דאך פאר דעם וואס ר'איז נישט געקומען, קומט דאך נישט, נאר ס'קומט פאר דעם וואס ר'רופט אים מלך, נאר די טייטש איז מכח צוויי צדדים קומט אים מיתה. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, דקאמרת וואס דו זאגסט לאו מלכא אנא, כ'בין נישט קיין מלך, איברא אין אמת'ן מלכא את, דו וועסט זיין א מלך. דאי לאו מלכא את אז דו וועסט נישט זיין קיין מלך, לא מימסרא ירושלים בידך, וועט ירושלים נישט ווערן איבער געגעבן אין דיין האנט, דכתיב שטייט אין פסוק והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, אדיר מיינט נאר מלך, דכתיב עס שטייט והיה אדירו ממנו. ואין לבנון אלא בית המקדש שנאמר שטייט ההר הטוב הזה איז ההר הטוב גייט ארויף אויף ירושלים והלבנון גייט ארויף אויפן בית המקדש ממילא וועסטו זיכער זיין א מלך ודקאמרת דאס וואס דו זאגסט אי מלכא אנא כ'בין א מלך אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא פארוואס כ'בין ביז יעצט נישט געקומען בריוני דאית בן די פוסטע מענטשן וואס זוכן מלחמות וואס איז דא צווישן אונז, לא שבקינן, האבן נישט געלאזט, זיי האבן געהאט אלע ארויסגאנגען פון ירושלים זענען זיי דא, און זיי לאזן נישט ארויסגיין. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, אילו חבית של דבש, אז מען האט א פאס פון האניג, ודרקון און א שלאנג, כרוך עליה, איז ארומגערינגלט, לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון, וואלט מען נישט צעבראכן די פאס צוליב דעם, די פאס צוברעכן וועגן דעם שלאנג, איז ריכטיג, ס'איז טאקע ארומגערינגלט מיט א שלאנג מיט די בריונים, האט איר געדארפן נעמען צוברעכן די מויער, פארברענען די מויער כדי איר זאלט קענען ארויסגיין. אישתיק האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן. קרי עליה רב יוסף האט רב יוסף אויף אים געליינט ואיתימא און אנדערע זאגן רבי עקיבא האט געליינט אויף אים. משיב, דער אייבערשטער טוט צוריקקערן חכמים אחור ודעתם יסכל, און זייער דעת ווערט באנארישט. איבעי ליה למימר ליה, ער האט אים געדארפן ענטפערן ווען איך האב א פאס מיט האניג

קענען מיר אוועקנעמען די בריונים און מיר זאלן ארויסגיין מיט א צייט מאכן שלום, אבער נישט דעריבער האט מען נישט געוואלט צוברעכן די מויער. אדהכי, אזוי רעדנדיג מיט אים, אתא פריסתקא עליה מרומי, איז געקומען א שליח פון רוים, אמר ליה האט אים געזאגט, קום, שטיי אויף, קום צוריק אין רוים, דמית ליה קיסר דער קיסר איז געשטארבן, ואמרי הנהו חשיבי דרומי, די חשוב'ע מענטשן פון רוים האבן געזאגט, לאותיבך ברישא, אז דו זאלסט זיין דער מלך. הוה סיים חד מסאני, דעמאלט האט ער געהאט אנגעטאן איין שיך, און דער אנדערע איז ער נישט געווען אנגעטאן. בעא למסיימא לאחרינא, ער האט געוואלט אנטון די אנדערע שיך, לא עייל, איז דער שיך נישט ארויפגעגאנגען, אויף זיין פוס. בעא למשלפא לאידך, האט געוואלט אויסטון דעם אנדערן שיך וואס ער איז געווען אנגעטון, לא נפק, איז נישט אראפגעגאנגען. אמר האט ער געזאגט מאי האי, עפעס א קראנקהייט, די זעלבע מאס, אלעמאל געטראגן, און יעצט גייט דא גייטס נישט ארויף און דא גייטס נישט אראפ. אמר ליה האט אים רבי יוחנן בן זכאי געזאגט, לא תצטער. האב נישט פון דעם קיין צער, שמועה טובה אתיא לך, דו האסט געהערט א גוטע הערינג, דכתיב שטייט אין פסוק, שמועה טובה, א גוטע הערינג, תדשן עצם, מאכט פעט דעם ביין, איז ממילא ביזט געווארן די פיס זענען געווארן פעטער, איז דער קען נישט אראפ גיין און דעם אנדערן קענסט נישט אנטון, האט ער אים געפרעגט, אלא מאי תקנתיה וואס איז יעצט די עצה, האט ער געזאגט, ליתי איניש זאל קומען א מענטש דלא מיתבא דעתך מיניה, וואס דו וועסט זיך פון דעם מענטש'ס קומען נישט בארואיגן, ולחליף קמך, ער זאל דורכגיין פאר דיר, דכתיב שטייט אין פסוק, ורוח נכאה, דער דער רוח, דער טרויעריגער רוח, תייבש, טוט אויסטריקענען, גרם, דעם ביין. עבד הכי, האט ער אזוי אויך געטון. עייל, איז ארויפגעגאנגען דער צווייטער שיך, אמר ליה האט ער געפרעגט צו רבי יוחנן בן זכאי, יעצט דא איז מיין קשיא נאך מער, ומאחר דחכמיתו כולי האי, אויב איר זענט אזוי קלוג, עד האידנא ביז יעצט, אמאי לא אתיתו לגבאי, פארוואס זשע ביסטו יעצט יעצט נישט געקומען, אז דו ווייסט אזעלכע חכמה זאכן, האסטו נישט געקאנט געפינען קיין חכמה ווי אזוי זיך ארויס קומען ביז יעצט, אמר ליה האט ער אים געזאגט ולא אמרי לך, האב איך דען נישט גענטפערט אז די בריונים לאזן נישט? אמר ליה האט ער אים געזאגט אנא נמי אמרי לך, איך זאג דיר אויכעט, אויב דו ביסט אזוי קלוג האסטו געקאנט געפינען א עצה. אמר ליה האט ער געזאגט מיזל אזילנא, איך גיי דאך יעצט אוועק פון דא, איך גיי דאך אין רוים, איך דארף ווערן מלך, ואינש אחרינא משדרנא, איך וועל דא שיקן א צווייטן מענטש, רנא, בעי מינאי מידי דאתן לך, בעט פון מיר א זאך וואס די זאך איך דיר געבן. אמר ליה האט ער אים געזאגט, תן לי גיב מיר יבנה וחכמיה, ווייל דעמאלט ה איז דאך געוועזן די חכמים זענען דעמאלט געווען אין יבנה, מען טרעפט דאך אויך אסאך תקנות וואס מען האט מתקן געווען אין יבנה, דאס הייסט אז מען זאל נישט מאכן חרוב נישט דערהארגענען די חכמים פון יבנה, ושושילתא דרבן גמליאל און די משפחה פון נשיא זאל מען נישט הרג'ענען, ווייל אזוי וועט דאך ווערן בטל די שלטונות בית דוד, די נשיאים אפילו נאכן חורבן הבית איז נאך אלץ געגאנגען די נשיאים פון שבט יהודה. ואסוותא און א דאקטער דמסיין ליה ער זאל היילן לרב צדוק. קרי עליה רב יוסף, האט רב יוסף גערופן דעם פסוק אויף רבן יוחנן בן זכאי ואיתימא רבי עקיבא, משיב חכמים אחור, מען טוט צוריקקערן די חכמים, ודעתם און זייער וויסן יסכל טוט מען באנארישן, איבעי אז ער האט שוין געזאגט צו אים בעט פון מיר עפעס, איבעי ליה למימר ליה האט ער אים געדארפן זאגן לשבקינהו הדא זימנא, דאס מאל לאז אפ.
והוא סבר, פארוואס האט רבי יוחנן בן זכאי דאס נישט געזאגט? ער האט געמיינט דילמא קען זיין כולי האי לא עביד, ער וועט דאס נישט וועלן טון, והצלה פורתא נמי לא הוי, און אביסל ראטעווען וועט אויך נישט זיין, האט ער געבעטן א קלייניגקייט. האט מען דאך פריער דערמאנט וועגן דעם דאקטער פון רב צדוק. אסוותא דער דאקטער דמסיין ליה לרב צדוק, מאי, וואס האט ער געטון? ווי אזוי האט ער אים אויסגעהיילט? יומא קמא, דעם ערשטן טאג, דער מאגן איז דאך נישט געווען געוואוינט צו איבערקאכן עסן, און ווען ער האט אים אנגעהויבן צו היילן דעם ערשטן טאג אשקיוה האט מען געגעבן צו טרינקען מיא דפארי, וואסער וואס אין זיי איז געווייקט קלייען.

דער מלך פון רוים איז געגאנגען שדריה לטיטוס, ער האט געשיקט באלאגערן ירושלים טיטוס, ואמר, טיטוס האט געזאגט, אי אלוקימו, ווי איז אייער באשעפער, צור חסיו בו, די שטארקע וואס האבן זיך פארלאזט אין אים, זה טיטוס הרשע, דאס מיינט מען טיטוס הרשע, שחירף וגידף כלפי מעלה, ער האט געלעסטערט דעם אייבערשטן, מה עשה, תפש זונה בידו, ער האט גענומען א זונה אין זיין האנט, ונכנס לבית קדשי הקדשים, והציע ספר תורה, ער האט אויסגעשפרייט די ספר תורה, ועבר עליה עבירה. ונטל סייף, האט גענומען א שווערד, וגידר את הפרוכת, און האט אריינגעשטאכן אין דעם פרוכת, ונעשה נס, ס'איז געווען א נס, והיה דם מבצבץ ויוצא, פון דעם פרוכת איז ארויסגעגאנגען בלוט, וכסבור האט ער געמיינט הרג את עצמו. דאס לשון הרג את עצמו, דאס איז א לשון א כינוי כלפי מעלה, זאגט מען דא הרג את עצמו, שנאמר שטייט אין פסוק, שאגו זיי האבן געשריגן צורריך דיינע שונאים בקרב מועדיך, בקרב מועדיך מיינט מען אין דעם הויז ווי דו טוסט זיך איינזאמלען צו די אידן, שמו אותותם אותות. זיי האָבן געמאַכט זייערע צייכנס פאַר צייכן. זיי האָבן דאָרט געזאָגט, אַז דער סימן פון דעם בלוט איז, אַז ער האָט געהרגעט את עצמו. תוספות זאָגט, פאַרוואָס איז דאָס געשען? להודיע דקשה לפני המקום חורבן בית המקדש, צו ווייזן אַז דאָס איז געווען שווער פאַר דעם אייבערשטן דער חורבן בית המקדש.

דו מיינט מען דער אייבישטער שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע, דו הערסט ווי דער רשע איז מגדף ושותק, דאס איז דער פשט אין פסוק מי כמוך חסין קה, וואס דו ביסט ווי מען זאגט האלטסט זיך איין, ניט שטראפן אים גלייך, דבי רבי ישמעאל תנא, אין בית מדרש פון רבי ישמעאל האט מען געלערנט, שטייט אין פסוק מי כמוך באלים השם, פשטות איז די טייטש, ווער איז אזוי ווי דו צווישן די שטארקע, מי כמוך באלמים, ווער איז אזוי ווי דו צווישן די וואס רעדן נישט, זענען שטום און זיי טוען גארנישט ניט ענטפערן. מה עשה? וואס האט טיטוס הרשע געטאן? נטל את הפרוכת, האט גענומען די פרוכת, ועשאו ער האט עס געמאכט כמין גרגותני, ער האט עס געמאכט אזוי ווי א גרויסן באסקעט, והביא כל כלים שבמקדש, מ'האט געברענגט אלע כלים פון בית המקדש והניחן בהן, מ'האט עס אריינגעלייגט, והושיבן בספינה, מ'האט עס אוועקגעלייגט אין א שיף, לילך להשתבח בעירו, ער זאל גיין מיט דעם און זיך לויבן ביי זיך אין שטאט, צו ווייזן וואס אלס פאר א רייכקייט ער האט דארטן אנגעראבעוועט. שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ובכן ראיתי איך האב געזען רשעים קבורים, רשעים וואס זייער ארט איז קברים, ובאו זיי זענען געקומען ממקום קדוש יהלכו, זיי גייען פון א הייליגן ארט. וישתכחו בעיר, אשר כן עשו, בפשטות איז די טייטש זיי ווערן פארגעסן דאס וואס זיי טוען, פון דעם רשע בלייבט גארנישט ניט איבער קיין זכר, אל תקרי זאלסט נישט ליינען קבורים אלא קבוצים, רשעים קבוצים, זיי האבן דארט אלעס צוזאמענגעקליבן אלע כלים בית המקדש, אל תקרי וישתכחו אלא נאר וישתבחו. זאל מען דאס האט גענומען זאל עס אהיים פירן צו זיך אין שטאט זיך מיט דעם לויבן. איכא דאמרי אנדערע זאגן קבורים ממש מען מיינט טאקע קבורה דאפילו מילי דמטמרן אפילו זאכן וואס איז געווען באהאלטן איגלייא להון זאגט רש"י אפילו די אידישע געלט וואס איז געווען באהאלטן איז געווארן צו טיטוס הרשע אויפגעדעקט און האט ער עס צוגענומען. עמד עליו איז אויפגעשטאנען אויף אים נחשול שבים לטובעו, ס'איז געווען א שטורעם אויף דעם ים, א שטורעם ווינט, און ער האט געקאנט ווערן איינגעזינקען, אמר האט טיטוס הרשע געזאגט, כמדומני, איך מיין, שאלקיהם של אלו, אין גבורתו אלא במים, זיין כח איז אין וואסער. בא פרעה טבעו במים, פרעה'ן האט ער געשטראפט מיט וואסער, האט אים איינגעזינקען אין וואסער, בא סיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, ער וויל מיר אויך מאכן דערטרינקען אין וואסער, אם גיבור הוא, ער איז שטארק, יעלה ליבשה, ער זאל אראפ גיין אויפן טריקענעם ארט, ויעשה עמי מלחמה, זאל ער מאכן מיט מיר א מלחמה, יצתה בת קול ואמרה לו. איז ארויסגעגאנגען א בת קול, ס'האט געזאגט צו אים, רשע, בן רשע, דער זון פון רשע בן בנו של עשו הרשע דער אייניקל פון עשו הרשע דו ווילסט האלטן מלחמה? בריה קלה יש לי בעולמי, כ'האב א לייכטע בריה, דאס הייסט א בריה ס'האט נישט קיין חשיבות, ויתוש שמה, אזא פליג וואס הייסט יתוש, אמאי קרי לה בריה קלה, פארוואס ווערט עס אנגערופן בריה קלה, דמעלנא אית לה, ס'האט א מויל ס'זאל אריינעמען אין זיך עסנווארג, ומפקנא לית לה, אבער ס'זאל ארויסגיין די בית הרעי האט עס נישט. עלה ליבשה, גיי ארויף אויף דעם טריקענעם ארט, ותעשה עמה מלחמה, זאלסט מאכן מיט א בריה קטנה מלחמה. עלה ליבשה, געקומען צו דער יבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, איז געקומען א יתוש און איז אריינגעגאנגען אין זיין נאז, וניקר, ס'האט געלעכערט, במוחו, אין זיין מוח, שבע שנים, זיבן יאר, ווי האט ער געקאנט אויסהאלטן זיבן יאר, זאגט תוספות, ער האט גארנישט נישט געלעכערט דעם מח, ווייל ס'איז דאך אריינגעגאנגען דרך החוטם, ווייל אויב, מיר ווייסן דאך א כלל, ניקב קרום של מח איז טרייפה, און א טרייפה קען נישט לעבן מער ווי צוועלף חדשים, נאך זאגט תוספות אז ס'איז דא א חילוק צווישן די טרייפות פון מענטש צו טרייפות פון בהמה, דאס הייסט כאטש ביי א בהמה ניקב קרום של מח איז טרייפה, ביי א מענטש קען זיין איז די זאך נישט טרייפה, אנדערע פארענטפערן איינפאך דאס אליין וואס די יתוש האט דארט געקאנט עקזיסטירן לעבן, דאס אליין איז דאך אויך געווען בנס, קען איך דאך זאגן אז ער האט אויך געלעבט בנס כדי ער זאל האבן דעם צער. דער מהרש"ל זאגט, יעדער עונש איז דאך מידה כנגד מידה, מיט וואס דער מענטש זינדיגט מיט דער זאך שטראפט מען אים, וואס איז דא געוועזן דער ענין דער חטא אז בדרך חוטמו, נאר וואס איז געווען זיין זינד וואס כידוע ער האט גערעדט כלפי מעלה? די חלק הדיבור פון די מענטש דאס נעמט זיך דאך פון די נשמה, אויף דעם פסוק ויפח באפיו נשמת חיים זאגט דער תרגום רוח ממללא, און די נשמה שטייט דאך ויפח באפיו, דאס איז דאך אויך געוועזן דרך החוטם, איז דאס מידה כנגד מידה מיט דעם איז ער געווארן געשטראפט. יומא חד, איין טאג, הוה קא חליף אבבא דבי נפחא איז טיטוס הרשע דורכגעגאנגען ביי דער טיר פון א שמיד, שמע קל ארזפתא, ער האט געהערט די קול פון א האמער, אישתיק, דער יתוש האט דאס אויך געהערט, האט ער אויף, ער האט זיך דערשראקן און ער האט מער נישט ווי מען זאגט אים געלעכערט אין מח. אמר, טיטוס איז געווען צופרידן איכא תקנתא, ס'איז דא א עצה זאל נישט וויי טוהן, כל יומא מייתו נפחא יעדן טאג האט מען געברענגט א שמיד ומחו קמיה, מען האט פאר אים געקלאפט מיט דעם האמער ס'זאל אים בארואיגן, לנכרי אז דער שמיד איז געווען א גוי, יהיב ליה ארבע זוז האט ער אים באצאלט פיר זוז, לישראל צו א איד אמר ליה האט ער אים געזאגט די האסט גענוג שכר צו פאר דיר א פאר א פלעזשער די זאך מיסתייך דיר איז דאך גענוג דקא חזית בסנאך אז די זעסט אין דיין שונא זיינע יסורים עד תלתין יומין עבד הכי. ביז דרײַסיק טאג האט געהאלפן דעם קלאפן פון דעם האמער אז דער יתוש האט זיך בארואיגט, מכאן ואילך נאכדעם כיוון דדש דש, ווייל דער יתוש איז שוין געווען צוגעוואוינט צו דעם קול פון דעם האמער, האט ער נישט אויפגעהערט אים צו לעכערן. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר ר' פנחס בר ערובא, אני הייתי בין גדולי רומי, איך בין געווען צווישן די גדולים פון רוים, כשמת, ווען טיטוס הרשע איז געשטארבן, פצעו את מוחו, האט מען געשפאלטן זיין מוח, ומצאו בו האט מען אין אים געפונען כציפור דרור, משקל וואס וועגט שני סלעים, וואס דאס הייסט אזוי, ס'האט געוואויגן אזוי פיל וויפיל עס וועגט א ציפור דרור, אבער נישט ס'געווען אזוי גרויס ווי ציפור דרור, נאר ס'קען זיין ס'איז געווען געווען קליין, נאר די וואג במתניתא תנא כגוזל בן שנה משקל ס'האט געוואויגן שני ליטרין די וואג איז געווען ווי גוזל בן שנה נו ווי קומט עס זאל זיין אזוי שווער אמר אביי האט אביי געזאגט נקטינן מיר ווייסן פיו של נחושת די מויל איז געווען פון קופער די מויל פון דעם יתוש וציפורניו של ברזל און די נעגל זענען געוועזן פון אייזן, אזוי זאגט דער עיון יעקב, אז דאס וואס דא שטייט כגוזל בן שנה, צו ווי שטייט כציפור דרור, מיינט מען נישט די גרויס פון דעם, נאר מען מיינט ס'האט געוואויגן וויפיל זיי וועגן, ווייל ער איז געווען פון מעטאל, כי הוה קא מיית, ווען טיטוס הרשע האט געהאלטן ביי שטארבן, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ליקליוה לההוא גברא, מען זאל אים פארברענען.